בעזרת השם יתברך מסכת סוטה דף מ א, מ'הייבט אן דף מ א עמוד א', אינמיטן פון די עמוד ביי די משנה, זאגט די הייליגע משנה, איז אזוי, מיר האבן געזען דף ל ב, די משנה האט אויסגערעכנט פון די זאכן וואס מוזן געזאגט ווערן דווקא אויף לשון קודש, איז איינע פון די זאכן געווען פרשת המלך, פשט די קריאה וואס די מלך ליינט ביי די מצוות הקהל, דארף סיי די קריאה סיי די ברכות דערנאך געזאגט ווערן אויף לשון קודש. זאגט יעצט די משנה, פרשת המלך כיצד, וואס איז געווען די סדר דארט, זאגט די משנה, מוצאי יום טוב הראשון של חג, די מוצאי יום טוב די ערשטע טאג סוכות, בשמיני, און ווי רש"י רעדט אויס מ'וועט זעהן אין די גמרא אז בשמיני מיינט נישט די אכטע טאג סוכות ווייל מען האט דאך יעצט געזאגט מוצאי יום טוב ראשון של חג, נאר ווי מ'וועט זעהן אין די גמרא בשמיני מיינט בשמינית, די אכטע יאר, די יאר נאך שמיטה, במוצאי שביעית, וואס דאס איז מוצאי שמיטה, עושין לו בימה של עץ בעזרה, מאכט מען פארן קעניג א בימה פון האלץ אינעם עזרה, והוא יושב עליו, און די קעניג זיצט אויף דעם, שנאמר, און ווי זעט מען טאקע מצוות הקהל אין די תורה, ווי שטייט אין פסוק מקץ שבע שנים במועד, און די פסוק איז דארט ממשיך אז ס'איז א מצוה צו מאכן הקהל, גאנץ כלל ישראל דארף זיך דא צאמנעמען, און די מלך לייענט פון די תורה, איז זאגט די משנה וואס איז געווען די סדר, חזן הכנסת דאס די שמש, נוטל ספר תורה, ער נעמט די תורה פונעם בית מדרש וואס איז געווען דארט אויפן הר הבית, ונתנה לראש הכנסת ער געבט עס פארן גבאי'ן, וראש הכנסת נתנה לסגן, און דער גבאי געבט עס פארן סגן כהן גדול, והסגן נותנה לכהן גדול, דער סגן געבט עס פארן כהן גדול, וכהן גדול נותנה למלך, דער כהן גדול געבט די ספר תורה פארן קעניג, והמלך עומד ומקבל, דער קעניג דארף זיך אויפשטעלן ווען ער נעמט די תורה, אבער וקורא יושב, בשעת'ן ליינען זיצט ער. זאגט די משנה, אגריפס המלך, וואס ער איז געווען קעניג בזמן בית שני, דער בית המקדש איז חרוב געווארן אין זיינע צייטן, ער איז געווען אן אייניקל פון הורדוס, איז ער איז עמד וקיבל וקרא עומד, ער האט מקבל געווען די תורה שטיידיג און ער איז געבליבן שטיין ביים ליינען, ער האט זיך נישט אוועקגעזעצט ביים ליינען די תורה, ושבחוהו חכמים, און חכמים האבן אים משבח געווען אויף דעם, פשט חכמים האבן געהאלטן ס'איז א גלייכע זאך אז ער שטייט, זאגט די משנה ווייטער, וכשהגיע, ווען אגריפס איז אנגעקומען צום פסוק וואס איינע פון די פסוקים וואס די מלך דארף דארט ליינען איז די פרשה וואס שטייט אין די תורה לגבי א מלך, איז ווען אגריפס איז אנגעקומען צום פסוק ללא תוכל לתת עליך איש נכרי, דער פסוק זאגט אז מ'טאר נישט ממנה זיין א מלך א איש נכרי, זלגו עיניו דמעות, האט ער אנגעהויבן וויינען, ווייל אגריפס איז געווען אן אייניקל פון הורדוס, וואס איז נישט געווען קיין איד, ער האט געהאט א דין פון א עבד כנעני, איז אמרו לו, די פאלק האט אים געזאגט, אל תתיירא אגריפס, דארפסט נישט מורא האבן, אחינו אתה, אחינו אתה, ביסט אונזער ברודער, ווי רש"י זאגט זיין מאמע איז יא געווען א איד, און ממילא מיט דעם האט מען אים בארואיגט, און ווי מ'וועט זען אין די גמרא, אז מ'איז נענש געווארן אויף דעם וואס מ'האט אים בארואיגט אויף דעם וואס מ'האט אים גע'חנפ'עט, על כל פנים, זאגט די משנה ווייטער, וקורא, דער קעניג ליינט מתחילת אלה הדברים עד שמע, פון אנפאנג דברים ביז די פרשה פון שמע, ושמע, נאכדעם ליינט ער די פרשה פון קריאת שמע, והיה אם שמוע, ער ליינט והיה אם שמוע, שמע, זאגט רש"י ליינט ער אלס קבלת עול מלכות שמים, והיה אם שמוע ליינט ער אלס קבלת מצוות, שפעטער ליינט ער ועשר תעשר, און אזוי אויך ער ליינט די פרשה כי תכלה לעשר, די פרשה פון מעשרות. ווייל ווי רש י זאגט, דאס איז געווען סוכות וואס דעמאלטס איז א צייט וואס מען שניידט די תבואה, איז א צייט וואס מען דארף מפריש זיין תרומת ומעשרות און אלע מתנות עניים, האט מען אויך געליינט די פסוקים. און ופרשת המלך, שפעטער מישט מען די תורה אויף צוריק צוועגס, און די קעניג ליינט די פרשה אין די תורה וואס ווערט דארט דערמאנט די ענין פון א מלך, ווי אזוי מ'איז ממנה א מלך, ווי אזוי א מלך דארף זיך פירן, און ווי רש י רעדט אויס, אז פרשת המלך שטייט צווישן עשר תעשר און כי תכלה, פשט מ'האט צוריק געמישט, יעצט בעצם שטעלט זיך די קשיא, אונז האבן געזען פריעדיגע בלאט אז מען טאר נישט מישן בשעת וואס די פאלק ווארט, איז כל שכן דא וויאזוי מישט מען אויף צוריק צוועגס, זאגט רש י אז אונז האבן טאקע געזען מען טאר נישט מישן נאר ווי לאנג די מתורגמן רעדט, אבער ווען די מלך האט געליינט איז נישט געווען קיין מתורגמן, און ממילא האט מען געקענט מישן, און אלע מפרשים מוטשען זיך. וואסער מין תירוץ איז דאס פארקערט אז ס'איז נישט געווען קיין מתורגמן זאל מען הערשט נישט קענען מישן ווייל אז מען מישט און אפילו א מתורגמן רעדט נישט נעמט מען אויף די צייט פונעם עולם איז דא מפרשים וואס זאגן אז דארט ווי ס'איז דא א מתורגמן מעג מען מישן בשעת וואס די מתורגמן רעדט אבער דארט ווי ס'איז נישט דא קיין מתורגמן איז דארט גייט מען נישט אן אז די ציבור ווארט אפאר רגעס ביז מען מישט די תורה פארוואס ווייל אנשטאטס די מתורגמן מישט מען א ספר און ממילא איז נישט קיין פראבלעם אנדערע זאגן אז ווען עס קומט צום מלך איז נישט קיין נפקא מינה אז די עולם ווארט די עולם קען באשטיין צו ווארטן על כל פנים וברכות וקללות מ'האט אויך געליינט די פרשה פון די ברכות און די קללות פון הר גריזים הר עיבל עד שגומר כל הפרשה ביז סוף פון דעם פרשה און נאכדעם האט די מלך געמאכט די ברכות די זעלבע ברכות וואס די כהן גדול האט געמאכט זאגט די משנה ברכות שכהן גדול מברך אותן המלך מברך אותן די זעלבע ברכות חוץ איין ברכה איז געווען אנדערש אלא שנותן של רגלים תחת מחילת העון, פשט, דער כהן גדול האט געליינט יום כיפור, איז ער האט אויסגעפירט איינע פון די ברכות, מלך מוחל וסולח לעונותינו ולעונות עמך בית ישראל, די ברכה וואס מען מאכט יום כיפור ביי מוסף, דער קעניג האט דאך נישט געליינט יום כיפור ער האט געליינט סוכות, איז ער האט אויסגעפירט די ברכה, אזוי ווי מען פירט אויס סוכות מקדש ישראל והזמנים. זאגט די הייליגע גמרא, בשמיני סלקא דעתך, מען האט געזען אין די משנה אז דער מלך האט געליינט מוצאי יום טוב ראשון של חג בשמיני, און ווי קען זיין בשמיני, מוצאי יום טוב ראשון דאך נישט בשמיני, נאר וואס דען זאגט די גמרא, אימא בשמינית, מען דארף טאקע גורס זיין די משנה בשמינית דאס מיינט די אכטע יאר די יאר נאך שמיטה, פרעגט יעצט די גמרא וכל הני למה לי, פשט אז מען קוקט אריין די פרשה פון הקהל שטייט אין די תורה מקץ שבע שנים במועד שנת השמיטה בחג הסוכות זאל מען מאכן הקהל, איז דא דא אסאך איבעריגע לשונות שטייט סיי מקץ שבע שנים סיי במועד, סיי שנת השמיטה, סיי בחג הסוכות, וואס פעלט אויס די אלע לשונות? זאגט די גמרא צריכא, מען דארף די אלע לשונות פארוואס? ווייל דאי כתב רחמנא מקץ, טאמער עס וואלט נאר געשטאנען מקץ שבע שנים, הוה אמינא וואלט איך געזאגט, נימנו מהשתא, ואף על גב דלא מתרמי בשמיטה. פשט ווען איז איבערגעגעבן געווארן פאר כלל ישראל פרשת הקהל? פרשת הקהל איז איבערגעגעבן געווארן אין ערבות מואב, דאס איז געווען פערציג יאר נאכדעם וואס מען איז אריין אין מדבר, פשט ממש פארן אריין גיין ארץ ישראל איז וואלט מען געזאגט אז פון דעמאלטס דארף מען אנהייבן ציילן זיבן יאר און יעדע זיבן יאר מאכן הקהל אפילו עס האט זיך נאכנישט אנגעהויבן די ענין פון שמיטה פאר דעם כתב רחמנא שמיטה שטייט אין תורה שמיטה שנת השמיטה אז זאלסט וויסן אז עס איז נישט אזוי אז מצוות הקהל איז תלוי אין שמיטה פשט נאר נאכדעם וואס מען האט כובש געווען ארץ ישראל און מען האט צוטיילט ארץ ישראל וואס דאס האט גענומען פערצן יאר און מען האט איינגעפירט שמיטה נאר דעמאלטס האט זיך אנגעהויבן הקהל, ווייטער ואי כתב רחמנא שמיטה, ווען ס'וואלט געשטאנען נאר שנת השמיטה, הוה אמינא וואלט איך געזאגט בסוף שמיטה, אז סוף פון די שמיטה יאר, דעמאלטס דארף זיין מצות הקהל מקץ שבע שנים, פאר דעם כתב רחמנא במועד, פאר דעם שטייט אין תורה במועד פשט יום טוב, נישט דא קיין יום טוב סוף יאר, און מילא מוז זיין אז גייט ארויף אויף די נעקסטע יאר אויף די יאר נאך שמיטה, ווייטער ואי כתב במועד ווען ס'וואלט נאר געשטאנען במועד, הוה אמינא מריש שתא, וואלט איך געזאגט די ערשטע יום טוב פון די נעקסטע יאר פשט ראש השנה פון די אכטע יאר, פארדעם כתב רחמנא בחג הסוכות, שטייט ניין זאל נישט זיין ראש השנה זאל זיין סוכות, ווייטער ואי כתב רחמנא בחג הסוכות, ווען ס'וואלט נאר געשטאנען בחג הסוכות, הוה אמינא אפילו יום טוב אחרון, וואלט איך געזאגט אפילו שמיני עצרת אויך, כתב רחמנא בבוא כל ישראל, פארדעם שטייט בבוא כל ישראל ווען גאנץ כלל ישראל קומט ארויף צו עולה רגל זיין, מאתחלתא דמועד, פשט דאס איז אנפאנג יום טוב, דאס איז מוצאי די ערשטע טאג, ווייל ווי רש"י זאגט בעצם וואלט עס געדארפט זיין די ערשטע טאג, אבער חזל האבן מתקן געווען היות מען האט געדארפט האבן א בימה דארט, און מען האט נישט געקענט בויען די בימה פאר יום טוב, ווייל יום טוב איז די עזרה געווען אנגעשטאפט, און ממילא וואלט עס געשטערט יום טוב אליין, האבן חזל נישט מתיר געווען צו בויען די בימה אלץ די איסור פון בויען, און ממילא האט מען געווארט ביז מוצאי די ערשטע טאג, דעמאלטס האט מען געבויט די בימה, דעמאלטס האט מען מקיים געווען מצות הקהל דעמאלטס האט די מלך, געליינט אין די תורה. זאגט די גמרא ווייטער האבן מיר געזען אין די משנה, וחזן הכנסת נוטל ספר תורה ונתנה לראש הכנסת די גאנצע סדר וואס איז געווען דארט, וויל די גמרא מדייק זיין אזוי ווי די גמרא האט געוואלט מדייק זיין פון די פריערדיגע משנה, שמעת מינה חולקין כבוד לתלמיד במקום הרב, זעט מען דא אז מען קען געבן כבוד פאר א תלמיד אפילו ווען די רבי איז דארט, ווייל די שמש האט דאך מכבד געווען די גבאי, די גבאי האט מכבד געווען די סגן, די סגן האט מכבד געווען די כהן גדול, אלץ אין פראנט פונעם מלך, אמר אביי, זאגט אביי ניין, ס'איז נישט קיין ראיה, כולה משום כבודו דמלך, ס'איז אלץ געווען א כבוד פארן מלך, אבער קען זיין סתם אזוי, איז אין חולקין כבוד לתלמיד במקום הרב. זאגט די גמרא ווייטער, האמיר געזען אין די משנה והמלך עומד ומקבל וקורא יושב, אגריפס המלך עמד וקיבל וקרא עומד, איז די גמרא מדייק עומד, מכלל דיושב, אז שטייט עומד, איז משמע אז ביז דעמאלטס איז די קעניג געזעצן ווען די תורה איז אנגעקומען האט ער זיך אויפגעשטעלט, פרעגט די גמרא, והאמר מר אין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד בלבד, מיר האבן דאך געשמועסט אז ווער מעג זיצן אין די עזרה נאר מלכי בית דוד, נישט די מלכי בית חשמונאי, שנאמר שטייט אין פסוק, ויבא המלך דוד וישב לפני ה' ויאמר וגומר, איז אויב אזוי וויאזוי איז אגריפס געזעצן אינעם עזרה, נאר וואס דען, כדאמר רב חיסדא בעזרת נשים הכא נמי בעזרת נשים, אז אוודאי איז דאס געווען עזרת נשים דארט מעג יעדער זיצן. זאגט די גמרא ווייטער, האט מען געזען אין די משנה ושבחוהו חכמים אז די חכמים האבן משבח געווען אגריפס אויף דעם וואס ער איז געשטאנען ביים ליינען, איז די גמרא מדייק שבחוהו מכלל דשפיר עבד, זעהן מיר דא אז ס'איז א גלייכע זאך אז וואס ער האט געטון אז ער איז געשטאנען ביים ליינען, איז אויף דעם פרעגט די גמרא, ווי זאגט מען אז ס'איז א גלייכע זאך? האמר רב אשי, רב אשי זאגט אפילו למאן דאמר נשיא שמחל על כבודו כבודו מחול, מלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול, אז אפילו א נשיא וואס איז מוחל אויף זיין כבוד אפילו למאן דאמר אז ער מעג, אבער א קעניג וואס איז מוחל אויף זיין כבוד איז אין כבודו מחול שנאמר שטייט אין פסוק שום תשים עליך מלך פון די געדאפלטע לשון דרש'נט מען שתהא אימתו עליך אז א מענטש דארף זיכער מאכן כלל ישראל דארף זיכער מאכן אז אלעמאל די אימה פון די מלך קיים פשט אפילו ווען די מלך איז מוחל אויף זיין כבוד טאר מען דאס נישט צולאזן איז וויאזוי האט מען צוגעלאזט אז אגריפס זאל מוחל זיין אויף זיין כבוד פשט וויאזוי האבן חכמים משבח געווען אזא זאך זאגט די גמרא מצוה שאני ווען עס קומט צו א מצוה איז אנדערש פשט דער מלך האט דא מוחל געווען אויף זיין כבוד לצורך המצוה, דארט אוודאי מעג מען דאס צולאזן. זאגט די גמרא ווייטער, האט מען געזען אין די משנה כשהגיע ללא תוכל לתת אז ווען אגריפס איז אנגעקומען צום פסוק לא תוכל לתת עליך איש נכרי האט ער אנגעהויבן וויינען, און מען האט אים בארואיגט, מען האט אים געזאגט אל תתיירא אגריפס, אחינו אתה אחינו אתה ביסט אונזער ברודער דארפסט נישט וויינען. זאגט די גמרא תנא משמיה דרבי נתן מ'האט געלערנט אין א ברייתא, באותו שעה, דעמאלטס ווען מ'האט געזאגט פאר אגריפס אחינו אתה,

נתעוותו הדינים איז די דין תורות האבן זיך אויך אנגעהויבן פארדרייען ווייל די דיינים האבן אויך אנגעהויבן חנפענען די בעלי דינים ונתקלקלו המעשים און די מענטשן האבן זיך אויך אויפגעהערט פירן ווי עס דארף צו זיין ווייל מ'האט אויפגעהערט מוחה זיין די גדולי הדור האבן אויפגעהערט מוחה זיין אויף די אלע וואס האבן זיך נישט געפירט ווי עס דארף צו זיין ווייל מ'האט אנגעהויבן חנפענען יעדעם ואין אדם יכול לומר לחבירו מעשי גדולים ממעשיך און אזוי אויך קיינער האט נישט געקענט זאגן פארן צווייטן מיינע מעשים זענען בעסער ווי דיינס פשט היות וואס מ'האט נישט מוחה געווען איז די גאנצע דור האט זיך אויפגעהערט אויפפירן ווי עס דארף צו זיין, יעדער איינער האט געטון וואס ער האט געוואלט, אלץ וועגן די חניפה. זאגט די גמרא ווייטער, דרש רבי יהודה בר מערבא, ואיתימא רבי שמעון בן פזי, מותר להחניף לרשעים בעולם הזה, אז אויף דער וועלט מעג מען חונף זיין פאר רשעים, און ווי די מפרשים צייכענען צו אז אגריפס איז נישט געווען קיין רשע, דערפאר אויף דארט איז געווען א טענה אויף דעם וואס מ'האט אים גע'חנפ'עט, אבער רשעים מעג מען יא חנפ'ענען שנאמר, ווייל שטייט אין פסוק דער פסוק רעדט זיך אויף ימות המשיח, אז לא יקרא עוד לנבל נדיב, ולכילי לא יאמר שוע, פשט, פאר א נבל העט מען מער נישט רופן נדיב, און פאר א שיכור העט מען מער נישט רופן שוע, עס איז א לשון פון אדנות, מכלל איז משמע, אז יא, ווען משיח העט קומען העט מער נישט זיין די זאכן, חנופה העט מער נישט זיין, אבער דבעולם הזה שרי, ווי לאנג משיח קומט נישט, מעג מען יא מען מעג חנפ'ענען פאר רשעים, ר' שמעון בן לקיש אמר, מהכא, ס'דא אן אנדערע ראיה אז מ'מעג, פון דעם וואס מ'זעט אז יעקב אבינו האט געזאגט פאר עשיו, כי על כן ראיתי פניך כראות פני אלקים ותרצני, פשט, ער האט געזאגט פאר עשיו אז זיין פנים איז פאר אים ווי כראות פני אלקים ווי די פנים פון א מלאך, זעען מיר אז יעקב האט גע'חנפ'עט עשיו, זעען מיר אז מ'קען חנפ'ענען רשעים. זאגט אבער די גמרא, ופליגא דרבי לוי, ריש לקיש קריגט זיך דא אויף רבי לוי, ווייל דאמר רבי לוי רבי לוי גייט דא מסביר זיין אז דאס וואס יעקב אבינו האט געזאגט פאר עשיו כראות פני אלקים איז נישט געווען קיין ענין פון חניפה, נאר משל של יעקב ועשיו למה הדבר דומה, צו א משל לאדם שזימן את חבירו והכיר בו שמבקש להרגו, פשט איינער האט איינגעלאדענט זיין חבר, און דער אורח האט געזען אז דער מארח וויל אים הרג'נען, אמר לו, רופט זיך דער אורח אן פארן מארח, טעם תבשיל זה שאני טועם, כתבשיל שטעמתי בבית המלך, די מאכל וואס דו געסט מיר דא האט א טעם ווי איך האב געשפירט ביים מלך אין שטוב. אמר, איז דער מארח הייבט אן טראכטן צו זיך, ידע ליה מלכא, מיסתפי ולא קטיל ליה, אה, ער קען דעם מלך, ער ווייסט ווי אזוי ס'שפירט זיך א טעם ביים מלך אין שטוב, הייבט ער אן מורא האבן פון אים, און ער הרג'עט אים נישט. און די זעלבע זאך, יעקב אבינו האט געזאגט פאר עשיו, ראיתי פניך כראות פני אלוקים, נישט געווען ווייל ער האט אים געוואלט חנפ'ענען, נאר יעקב אבינו האט געוואלט ווייזן פאר עשיו אז ער ווייסט ווי אזוי א מלאך קוקט אויס, אז עשיו זאל אנהייבן מורא האבן פון אים פשט פון דא קען מען נישט זיך אפלערנען אז מען מעג חנפ'ענען רשעים זאגט די גמרא ווייטער אמר ר' אלעזר כל אדם שיש בו חניפה יעדער וואס האט אין זיך חניפה מביא אף לעולם ברענגט אראפ א כעס אויפן וועלט שנאמר שטייט אין פסוק וחנפי לב ישימו אף ולא עוד נישט נאר דאס אלא שאין תפילתו נשמעת נאר זיין תפילה ווערט נישט נתקבל, שנאמר ווי שטייט אין פסוק, לא ישועו כי אסרם, און ווי רשי זאגט לא ישועו כי אסרם, פשט כשיבואו עליהן יסורים לא יועילם שועה, אז ווען זיי זענען אין א צרה ווען עס קומט אויף זיי יסורים העלפט זיי נישט קיין תפילה, איינער וואס חנפ'עט העלפט נישט זיינע תפילות. זאגט די גמרא ווייטער, סימן אף, עובר גיהנום בידו נידה גולה, דאס אלס מימרות וואס מען גייט דא זען, ואמר ר' אלעזר, כל אדם שיש בו חניפה, יעדער איינער וואס האט אין זיך די מידה פון חניפה, אפילו עוברין שבמעי אמן, מקללין אותו, און אפילו א עובר במעי אמו שעלט אים אויך, שנאמר ווי שטייט אין פסוק, די פסוק זאגט, אומר לרשע צדיק אתה, איינער וואס רופט א רשע צדיק, פשט ער חנפ'עט אים, יקבוהו עמים יזעמוהו לאומים, איז יקבוהו איז א לשון פון קללה, ואין קוב אלא קללה, שנאמר ווי שטייט אין פסוק ביי בלעם, לא קבה קל, ווייטער ואין לאום אלא עוברין, שנאמר ולאום מלאום יאמץ, פשט ביי יעקב און עשיו ווען זיי זענען געווען במעי אמן שטייט ולאום מלאום יאמץ, איז דאס זאגט דא די פסוק,

לכן כאכל קש לשון אש וחשש להבה ירפה, די ענין פון פייער די ענין פון גיהנום, זאגט די גמרא ווייטער נאך א מימרא פון ר' אלעזר ואמר ר' אלעזר, כל המחניף לחבירו, איינער וואס חנפ'עט, סוף נופל בידו, צום סוף פאלט ער אריין ביי יענעם, ואם אינו נופל בידו, נופל ביד בניו, אז נישט ביי יענעם פאלט ער אריין ביי זיינע קינדער, ואם אינו נופל ביד בניו, נופל ביד בן בנו, פאלט ער אריין ביי זיינע אייניקלעך, וואו זעהן מיר אזא ענין? שנאמר וואס שטייט אין פסוק, ויאמר ירמי' אל חנניה, אמן כן יעשה ה', יקיים ה' את דבריך. פשט אזוי, חנניה איז געווען א נביא שקר, און ער האט געזאגט נבואה, א פאלשע נבואה פארשטייט זיך, אז יכניה יכניה האט מען דאך אריין געשיקט אין גלות, האט ער געזאגט נבואה אז ס'גייט אריבער גיין צוויי יאר, און יכניה גייט צוריק קומען. איז ירמי' דארט געשטאנען, אנשטאטס ירמי' זאל זאגן ביסט א שקרן, און די נבואה ס'איז שקר, האט ער געזאגט אמן כן יעשה ה', יקיים ה' את דבריך, פשט, זאגסט אז יכניה וועט צוריק קומען? אמן, הלוואי זאל זיין גערעכט וואס דו זאגסט, איך ווייס ס'איז נישט גערעכט אבער הלוואי זאל זיין גערעכט, איז עס געווען א ענין פון חניפה, און וואס איז געשען צום סוף? וכתיב שטייט שפעטער, ויהי הוא בשער בנימין, אז ירמי' איז געווען דארט ביי שער בנימין ושם בעל פקידת ושמו יראייה בן שלמיה בן חנניה, חנניה זיין אייניקל איז געשטאנען דארט ביים טיר, ויתפוס את ירמיהו הנביא לאמור, אל הכשדים אתה נופל, פשט, די כשדים, זיי האבן געמאכט א מצור אויף ירושלים זיי האבן ארום גענומען ירושלים למעשה האבן זיי געעפנט די מצור איז ירמי' האט געוואלט ארויס גיין פון ירושלים און יראייה די אייניקל פון חנניה האט געטראפן ירמי' האט ער אים חושד געווען אז ער גייט ארויס פון ירושלים רעדן מיט די כשדים שלום מאכן מיט זיי אפמאכן מיט זיי משלים זיין מיט זיי ער האט עס נישט געוואלט האט ער אים חושד געווען וואס גייסטו צו די כשדים וכתיב האט ירמי' געענטפערט ס'איז נישט ריכטיג ויאמר ירמי' שקר אינני נופל על הכשדים איך גיי נישט אהין למעשה ער האט אים נישט געגלייבט וכתיב ויתפוס יראייה בירמי' ויביאהו אל השרים, אז ער האט אים אנגעכאפט און אים געברענגט צו די שרים, למעשה מען האט געשלאגן ירמי' און מען האט אים אריינגעלייגט אין תפיסה פאר א לאנגע צייט, זעהן מיר אז ירמי' איז אריינגעפאלן ביי אן אייניקל פון חנניה, אלס שטראף אויף דעם וואס ער האט גע'חנפ'עט חנניה, זאגט די גמרא ווייטער ואמר ר' אלעזר, כל עדה שיש בה חניפה, יעדע עדה וואס פירט זיך בחניפה, מאוסה כנידה איז מאוס ווי א נידה,

ס'דא פיר קבוצות זענען נישט מקבל פני השכינה, כת לייצים, וכת חניפים, וכת שקרים, וכת מספרי לשון הרע, די פיר קבוצות זענען נישט זוכה צו מקבל זיין פני השכינה, ווי ווייסט מען דאס? כת לייצים דכתיב משך ידו את לוצצים, אז די אייבערשטער איז מושך יד פון לוצצים, זעהן מיר אז זיי זענען נישט זוכה צו מקבל זיין פני השכינה, כת חניפים דכתיב כי לא לפניו חנף יבוא, כת שקרים דכתיב דובר שקרים לא יכון לנגד עיני,